זאגט די גמרא אין מסכת ברכות, דף ל' אלף עמוד ב', דארט אין צוויי שורות פון אונטן, ואמר ר' אלעזר, חנה הטיחה דברים כלפי מעלה, חנה האט גערעדט שארף צום אייבערשטן, אויף א וועג ווי מען וואלט ווען נישט געטארט רעדן עכט, שנאמר ותתפלל על ה', די כתיב איז מיט א עיין, אז כאילו זי האט גערעדט אויפן אייבערשטן, קעגן דעם אייבערשטן. מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה, דאס זענען די זאכן וואס אונז האבן נעכטן געזען, ווי חנה האט זיך אויסגע'טענה'ט מיט'ן אייבערשטן, אזוי ווי איינער האלט פאר א צווייטע מענטש, וואס דאס איז נישט עכט די וועג וויאזוי מען וואלט ווען געדארפט רעדן צום אייבערשטן. ואמר ר' אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, אויך אליהו הנביא האט גערעדט צום אייבערשטן שארף, שנאמר ואתה הסבות את לבם אחרנית, ער זאגט פאר'ן אייבערשטן אז כביכול דו ביסט שולדיג אז דו האסט געמאכט אז די אידנ'ס הערצער זאלן גיין, זאלן אוועקגיין פון דיר. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לאליהו, ער האט מודה געווען צו אים, דכתיב ואשר הרעותי, דער באשעפער זאגט אליינס אויף זיך כביכול אז ער האט געטון שלעכט, ער האט צוגעברענגט מיט דעם וואס ער האט באשאפן די יצר הרע. מען איז ארויפגעגאנגען דא דף למד ב' עמוד א'. זאגט די גמרא ווייטער. אמר רבי חמא ברבי חנינא אלמלא שלש מקראות הללו, ווען נישט די דריי פסוקים וואס די גמרא גייט אראפברענגען יעצט, וואס דאס ברענגט ארויס אז די אייבערשטער האט צוגעברענגט אז די אידן זאלן זינדיגן מיט דעם וואס ער האט באשאפן די יצר הרע, נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל, וואלטן די אידן נישט געקענט אויסהאלטן א משפט, זיי וואלטן ווען פארלוירן, שונאי ישראל איז בלשון סגי נהור, עס מיינט די אידן וואלטן נישט געקענט פארדינען קיין שום משפט. חד דכתיב ואשר הרעותי, די פסוק וואס אונז האבן יעצט געזען ביי אליהו הנביא, ואשר הרעותי די באשעפער אליינס זאגט אז ער האט צוגעברענגט די שלעכטס, וחד דכתיב הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל, די באשעפער זאגט ענק זענען ענק אידן זענען אין זיינע הענט, און דער באשעפער האט אלעס צוגעברענגט, וחד דכתיב והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, דער באשעפער האט געמאכט זאל זיין די לב בשר, וואס דאס ברענגט צו אז די אידן זאלן זינדיגן. רב פפא אמר מהכא ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, איז דער מהרש"א איז מסביר אז ס'איז נישט באמת קיין טענה ווען ס'קומט צו א דין, מ'זאל קענען געווינען מיט די טענה, ווייל אוודאי א מענטש האט א בחירה, נאר עפעס העלפט עס צו, אז טאמער נישט וואלט מען בכלל נישט געהאט וואס צוצוגיין צום משפט. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר ר' אלעזר, משה הטיח דברים כלפי מעלה, אויך משה רבינו האט גערעדט שארף צום אייבערשטן, שנאמר ויתפלל משה אל ה', איז הגם דא שטייט שוין יא אל, נישט על, זאגט מען אל תקרי אל ה' אלא על ה', שכן דבי ר' אליעזר בן יעקב קורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין, מען קען אויפטוישן עיין מיט אלף. דבי ר' ינאי אמרי מהכא, אנפאנג פרשת דברים שטייט ודי זהב, מאי ודי זהב, אמרי דבי רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא. משה רבינו האט געזאגט פאר די באשעפער אזוי, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל, די גאלד און זילבער וואס דו האסט משפיע געווען אויף די אידן, עד שאמרו די, אזוי פיל האבן זיי געהאט אז זיי האבן געזאגט גענוג, הוא גרם שעשו את העגל, דאס האט צוגעברענגט אז די אידן האבן געטון די עגל. אמרי דבי רבי ינאי, אבער זאגט ער אזא מימרא וואס זאגט אויך די זעלבע זאך וואס אונז האבן יעצט געזען, אין ארי נוהם, א לייב ברומט נישט. זאגט רשי, וואס מיינט נוהם? ער לאזט זיך וואויל גיין, דאס הייסט ער פירט זיך אויף נאריש, נישט מתוך קופה של תבן, טאמער מען געבט אים פלעינע שטרוי צו עסן, דאס הייסט א מינימום, אלא מתוך קופה של בשר, אז מען געבט אים צו עסן מער ווי ער דארף, מען געבט אים אסאך פלייש, דעמאלטס קומט ער צו א מצב וואס ער ווידערשפעניגט, אמר רבי אושעיא, משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה בעלת אברים, ער האט געהאט א שוואכע פרה, האכילה כרשינין, ער האט עס געגעבן גוט צו עסן כרשינין, און והיתה מבעטת בו און ס'האט געשטויסן אין אים, אמר לה, האט דער מענטש געזאגט צו די זיין פרה, מי גרם לך שתהא מבעטת בי, ווער האט דיך צוגעברענגט זאלסט שטויסן אין מיך, אלא כרשינין שהאכלתיך, דאס אז איך האב דיר געגעבן גוט צו עסן דאס האט צוגעברענגט אז דו זאלסט מיך שטויסן, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, משל לאדם אחד שהיה לו בן, א מענטש האט געהאט א זון, הרחיצו האט ער אים גוט ארומגעוואשן וסכו האט אים ארומגעשמירט, והאכילו והשקהו געגעבן עסן צו טרינקן ותלה לו כיס על צווארו האט אים געגעבן געלט אויכעט, און והושיבו על פתח של זונות ער האט אים געלייגט פארנט פון א א בית זונות, און מה יעשה אותו הבן שלא יחטא ער האט דאך אלעס געטון און קיין שום זאך האלט אים נישט אפ. אמר רב אחא בריה דרב הונא אמר רב ששת היינו דאמרי אינשי מלי כריסיה זני בישי טאמער מען פילט זיך אן די בויך דאס איז פון שלעכטע מינים.

אז טאמער עס איז אנגעזעטיגט ברענגט עס אז מען זאל שטויסן. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה מיט דעם וואס אונז האבן יעצט געזען אז משה רבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן אז די גוטס וואס דו האסט געגעבן פאר די אידן צופיל דאס האט צוגעברענגט אז זיי זאלן מורד זיין אין אים שנאמר דער באשעפער זאגט וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק וידבר ה' אל משה לך רד אין פרשת כי תשא נאכדעם וואס די אידן האבן געזינדיגט אין די מעשה עגל האט באשעפער געזאגט פאר משה לך רד, מאי לך רד, אמר ר' אלעזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, באשעפער האט געזאגט פאר משה רבינו, משה! רד מגדולתך און גיי אראפ פון דיין גרויסקייט, פארוואס? כלום נתתי לך גדולה, פארוואס ביי דיר האב איך דיך גרויס געמאכט, אלא בשביל ישראל, ווייל משה רבינו האט אזוי ווי כאילו רעפרעזענטירט די אידן, עכשיו ישראל חטאו, אויב אזוי, אתה למה לי, ווי קומסטו דא אריין יעצט? מיד! גלייך נאכדעם וואס משה האט דאס געהערט, תשש כוחו של משה, האט ער פארלוירן זיין כח, און ער האט מער נישט געהאט די דרייסט זיך צו האלטן שטארק, און ולא היה לו כח לדבר, ער האט נישט געהאט קיין כח צו רעדן. אבער, וכיוון שאמר, דער באשעפער האט אים שפעטער געזאגט, הרף ממני ואשמידם, לאז מיך אפ, איך וויל זיי פארטיליגן. האט משה רבינו געהערט דער באשעפער זאגט אים לאז מיך אפ, איז א סימן אז ווילאנג יעצט כאפט ער אים כאילו כביכול נאך יא אן דעם אייבערשטן, איז גייט די אייבערשטער נישט פארלענדן די אידן, אמר משה דבר זה תלוי בי, ס'ווענדט זיך יא אין מיך, מיד עמד ונתחזק בתפילה, האט זיך געשטארקט אין תפילה, וביקש רחמים און געבעטן רחמים. משל למלך, דאס איז א משל צו א מלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה, ער האט אים געשלאגן אסאך, והיה אוהבו, וואס האט ליב געהאט די די זון, און ער איז אויך געווען א פריינד מיטן קעניג, יושב לפניו, איז ער געזעצן דארטן פארן קעניג, ומתיירא לומר לו דבר, ווייל ער האט נישט געוואוסט טאמער ער האט יעצט די מעגליכקייט בכלל זיך צו שתדל'ען פארן זון. אמר המלך, האט זיך דער קעניג אנגערופן, אלמלא אוהבי זה שיושב לפני, ווען נישט דער דער חבר דא וואס זיצט דא, הרגתיך וואלט איך דיך געהארגעט. איז ווי נאר דער חבר הערט דאס אמר זאגט ער צו זיך דבר זה תלוי בי ווענדט זיך אין מיך, מיד עמד והצילו, האט ער זיך אויפגעשטעלט און געראטעוועט דעם זון. זאגט די גמרא ווייטער נאך א פסוק וואס שטייט אין פרשת כי תשא אויך דארט נאכדעם וואס אידן האבן געטון די עגל, באשעפער האט געזאגט פאר משה ועתה הניחה לי, לאז מיך אפ, ויחר אפי בהם און איך וועל אויסלאזן מיין צארן אויף זיי, ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול וגומר. אמר רבי אבהו, אלמלא מקרא כתוב ווען נישט וואס עס שטייט א אפענע פסוק אזוי, אי אפשר לאמרו וואלט מען אונז נישט געקענט ארויס זאגן די ווערטער, פארוואס ווייל די באשעפער זאגט פאר משה לאז מיך אפ איז משמע מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שתופס את חברו בבגדו, אז משה האט כאילו אנגעכאפט דעם אייבערשטן אזוי ווי איין מענטש כאפט אן דעם אנדערן, ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך כ'לאז דיך נישט אפ עד שתמחל ותסלח להם ביז דו גייסט זיי מוחל זיין, האט נאר דער באשעפער געזאגט איך בעט דיך לאז מיך אפ. האט דער באשעפער געזאגט פאר משה, ואעשה אותך לגוי גדול וגומר. וואס מיינט דאס? אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה, אז דאס וואס איך האב צוגעזאגט פאר די אבות, אז עס וועט בלייבן א גוי גדול, וועט ארויסקומען דורך דיך, האט משה צוריק געענטפערט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, ומה כסא של שלש רגלים, די יעצטיגע כלל ישראל וואס איז געווען דעמאלטס, ביי די מעשה פון עגל, וואס זיי שטייען אויף שלש רגלים אויף אברהם יצחק און יעקב, אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, יעצט ס'מאכט זיך א א שווערע מינוט, קענען זיי נישט דורך טראגן די שווערע מינוט, כסא של רגל אחד, טאמער ס'גייט ארויסקומען א פאלק פון מיך, על אחת כמה וכמה אז ס'וועט נישט קענען דורך טראגן א שווערע מינוט, ולא עוד, אלא שיש בי בושת פנים מאבותי, וואסערע פנים וועל איך קענען צוריק ארויפגיין צו די אבות אויבן אין הימל, עכשיו יאמרו, יעצט גייען זיי מיך פארהאלטן, ראו פרנס שהעמיד עליהם, קוקטס נאר אן, מען האט געשטעלט א פרנס אויף כלל ישראל, ביקש גדולה לעצמו, ולא ביקש עליהם רחמים, עס איז געווען א שווערע מינוט, און ער האט געדארפט פועל'ן פאר זיי, איז ער האט געהערט אז עס גייט ארויסקומען א פאלק פון אים, איז ער געבליבן שטיל. ויחל משה את פני ה', און ווען משה רבינו האט זיך איינגעבעטן ביים אייבערשטן, גייט די גמרא ברענגען יעצט אסאך פשטים אין די ווארט ויחל, וועלכע לשון מיינט דאס? אמר רבי אלעזר, מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו, דער רש"י זאגט ביז ער האט זיך איינגעבעטן, דאס טייטשט החלהו. רבא אמר א אנדערע פשט, עד שהפר לו את נדרו, אז דער באשעפער האט דאך געזאגט ואכלם, האט ער זיך אונטערגענומען אז ער גייט פארלענדן כלל ישראל, איז משה רבינו האט ויחל משה א לשון פון יחל דברו, ער האט מפר געווען, האט מתיר געווען, די נדר פונעם אייבערשטן, כתיב הכא ויחל, כתיב התם לא יחל דברו, ואמר מר הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלין לו, מח. די חכם קען מתיר זיין א נדר, איז דא האט משה רבינו מתיר געווען די נדר פונעם אייבערשטן, שמואל אמר מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם, ער האט זיך מוסר נפש געווען, און ויחל זאגט רשי איז א לשון פון חלל, פון א טויטער, שנאמר ואם אין מחני נא מספרך, ער איז געווען גרייט אינגאנצן ארויסצוווערן געשניטן פון די תורה. אמר רבא אמר רבי יצחק, א אנדערע פשט מלמד שהחלה עליהם מידת הרחמים, ער האט ארויפגעלייגט אויף זיי די מידת הרחמים, ורבנן אמר מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם, חולין הוא לך מעשות כדבר הזה, לויט דעם מיינט ויחל א לשון פון חולין, ער זאגט פארן אייבערשטן א זאך וואס ס'פאסט נישט. שטייט ווייטער אין די גמרא ויחל משה את פני ה', תניא אונז האבן געלערנט אין די ברייתא רבי אליעזר הגדול אומר מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו אחילו, לויט די פשט איז ויחל א לשון פון אחילו וואס איז א מין קרענק, מאי אחילו, אמר רבי אלעזר, אש של עצמות, פייער פון עצמות, מאי אש של עצמות, אמר אביי, אשתא דגרמי, וואס דאס איז א סארט קרענק, און דאס האט אנגעכאפט משה רבינו פון אזויפיל בעטן. האט משה רבינו ווייטער געבעטן פונעם אייבערשטן זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, דו, דער אייבערשטער, דו האסט געשוואוירן אין זיי, מאי בך, אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ער האט געזאגט פארן אייבערשטן אזוי, רבונו של עולם, אלמלא נשבעת להם בשמים ובארץ, ווען דו וואלסט ווען געשוואוירן אין א צווייטע זאך, אפילו אין די הימל און די ערד, אף על פי כן, גארנישט אויף די וועלט, איז אזוי אזא נצחיות ווי די אייבערשטער אליינס, איז אפילו ווען ס'וואלט ווען געווען אין די שמים און די ארץ, הייתי אומר, כשם ששמים וארץ בטלים, די הימל און די ערד איז דא א מעגליכקייט ס'זאל בטל ווערן, כך שבועתך בטלה, אבער עכשיו שנשבעת להם בשמך הגדול, דו האסט דיך געשוואוירן פאר די אבות אין דיין אייגענע נאמען, איז מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים. ותדבר אליהם האט משה רבינו ווייטער געזאגט פארן אייבערשטן, דו האסט געזאגט פאר זיי, פאר די אבות, ארבה זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי, פרעגט די גמרא וואס איז פשט פון אשר אמרתי, האי אשר אמרתי אשר אמרת מיבעי ליה, משה רבינו רעדט דאך צום אייבערשטן, אמר רבי אלעזר, איז די ערשטע פשט איז עד כאן דברי התלמיד מכאן ואילך דברי הרב, איז פון אשר אמרתי פאנגט זיך טאקע אן די ווערטער וואס דער אייבערשטער האט געזאגט. ר' שמואל נחמני אמר ניין, אלו ואלו דברי התלמיד, אלעס איז דברי התלמיד, דאס הייסט ס'איז יא די רייד פון משה רבינו, אלא כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם, דברים שאמרת לי, לך אמור להם לישראל בשמי, דאס וואס דו האסט מיר געהאט געזאגט דורכאויס די אלע יארן, זאלסט גיין צו די אידן, זאג נאך אין מיין נאמען אזוי און אזוי, איז רשי ברענגט אראפ דא ביי די סנה, וואס די אייבערשטער האט געהייסן פאר משה רבינו ער זאל גיין צו די אידן, און זיי צוגעזאגט אז זיי גייען אריין גיין ארץ ישראל, הלכתי ואמרתי להם בשמך, אויב אזוי עכשיו מה אני אומר להם, איז אשר אמרתי, איז דאס וואס משה רבינו האט אליינס געזאגט אין נאמען פונעם אייבערשטן. האט משה ווייטער זיך אויסגעטענהט מיטן אייבערשטן מבלתי יכולת ה'. פרעגט די גמרא לכאורה יכול ה' מיבעי ליה, נישט קיין לשון נקבה, וואס איז די לשון נקבה? אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, משה האט געזאגט אזוי פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, עכשיו, יעצט, טאמער די אידן גייען צום סוף נישט אנקומען קיין ארץ ישראל, יאמרו אומות העולם וועלן די אומות העולם זאגן, תשש כוחו כנקבה, ווען ס'איז געקומען צום סוף, ווען ס'איז געקומען איין שוועריקייט נאך די אנדערע, צום סוף האט דער אייבערשטער כביכול אויפגעגעבן, איז ואינו יכול להציל, ער קען נישט ראטעווען זיין אייגענע פאלק. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, פארוואס טראכסטו אז די גוים גייען אזוי זאגן, והלא כבר ראו נסים וגבורות שעשיתי להם על הים, ס'איז יעדער האט דאך געזען די גרויסקייט וואס איך האב געטון פאר די אידן, אמר לפניו האט משה צוריק געענטפערט, רבונו של עולם עדיין יש להם לומר למלך אחד יכול לעמוד, ער האט זיך געקענט אקעגן שטעלן קעגן פרעה, אבער לשלושים ואחד מלכים, יעצט ווען די אידן דארפן אריינגיין ארץ ישראל וואס איז דא למד א' מלכים, דא קען ער שוין נישט, איז אינו יכול לעמוד. אמר רבי יוחנן מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, ער האט געלויבט משה האט מודה געווען צו אים, שנאמר ויאמר השם סלחתי כדבריך, איך וועל סולח זיין איך וועל זיי מוחל זיין כדבריך אזוי ווי דו האסט מיך געזאגט. תנא דבי רבי ישמעאל, כדבריך, עתידים אומות העולם לומר כן. אזוי ווי דו האסט געזאגט אז זיי גייען זאגן, אזוי וועלן זיי טאקע זאגן, און דאס האט צוגעברענגט טאקע, כביכול, די אייבערשטער זאל נישט טון אזוי ווי ער האט געוואלט טון, אשרי תלמיד שרבו מודה לו. שטייט ווייטער אין פסוק, ואולם חי אני אמר רבא אמר רב יצחק, מלמד שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, החייתני כדבריך, דאס הייסט חי אני, דו האסט מיך אויפגעלעבט אין די אויגן פון די אנדערע פעלקער, מיט דיינע רייד וואס דו האסט מיך צוגעברענגט צו טון אנדערש אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען. זאגט די גמרא ווייטער דרש רבי שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל, אייביג דארף מען קודם לויבן דעם אייבערשטן און נאכדעם בעטן, מנלן ממשה דכתיב אנפאנג פרשת ואתחנן שטייט ואתחנן אל השם בעת ההיא, וכתיב, שטייט ווייטער אין פסוק וויאזוי האט ער געבעטן? קודם האט ער אנגעפאנגען צו לויבן דעם אייבערשטן, ער האט געזאגט אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, דו האסט געוויזן פאר די דיין קנעכט דיין גרויסקייט, אשר מי קל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך, האט ער ארויס געברענגט די גדלות השם. נאכדעם האט ער אנגעפאנגען צו בעטן וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגומר. גייט די גמרא ברענגען א סימן צו די מימרות וואס אונז גיימער זעהן אין עמוד ב', סימן מעשים צדקה קרבן כהן תענית מנעל ברזל. גיימער ארויף צו דף לב עמוד ב'. אמר ר' אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. ווען מען דאווענט איז עס שטערקער ווי מעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו ס'איז נישט דא קיינער וואס איז שטערקער אין מעשים טובים מער פון משה רבינו, ואף על פי כן לא נענה אלא בתפילה ער איז נאר געהאלפן געווארן בתפילה שנאמר אל תוסף דבר אלי, באשעפער זאגט רעד נישט מער צו מיך וועגן דעם וסמיך ליה, עלה ראש הפסגה. וואס דאס האט ער אויפגעטון מיטן דאווענען. ואמר רב אלעזר, נאך האט רב אלעזר געזאגט גדולה תענית יותר מן הצדקה, תענית איז שטערקער פון צדקה, מאי טעמא, זה בגופו און זה בממונו, תענית איז א זאך וואס די מענטש'ס גוף ליידט און צדקה איז נאר די געלט. ואמר רב אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, דאווענען איז מער פון קרבנות, שנאמר, דער באשעפער זאגט פאר די אידן למה לי רוב זבחיכם, וואס דארף איך ענקערע קרבנות? וכתיב און ס'שטייט ווייטער, דער באשעפער זאגט ווייטער, ובפרשכם כפיכם, נישט נאר די קרבנות דארף איך נישט, אויך ווען ענק דאווענען, איז משמע אז דאווענען איז שטערקער. ואמר רבי יוחנן כל כהן שהרג את הנפש, א כהן וואס האט געהארגעט א צווייטן, לא ישא את כפיו שנאמר ידיכם דמים מלאו, שטייט ווייטער דארט אין פסוק, פון דעם לערנט מען ארויס, אז איינער וואס האט אויף זיך בלוט אויף די הענט, זאל נישט דוכענען. ואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש פון ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן ננעלו שערי תפילה, איז צוגעמאכט געווארן די טויערן פון תפילה שנאמר, גם כי אזעק ואשוע, שתם תפלתי, אז אפילו טאמער מען דאווענט איז די תפילה פארמאכט, אבער ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, די שערי דמעות איז נישט צוגעמאכט, שנאמר, שמעה תפלתי השם ושועתי האזינה, זאלסט זיך צוהערן אל דמעתי אל תחרש, זאלסט דיך נישט מאכן טויב, זעט מען אז די טרערן איז פארן אייבערשטן, ער זעט עס און מען בעט ער זאל עס אויכעט אויסהערן. רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא, רבא האט נישט גוזר געווען תענית אין א פארוואלקנטע טאג משום שנאמר סכותה בענן לך מעבור תפלה, ואמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש פון ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, איז געווארן א מויער, א אייזערנע מויער צווישן די אידן און דעם אייבערשטן, שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר. אמר ר' חנין אמר ר' חנינא כל המאריך בתפלתו, איינער וואס איז מאריך אין זיין תפילה, אין תפלתו חוזרת ריקם, צום סוף גייט ער געהאלפן ווערן, מנא לן ממשה רבינו, שנאמר ואתפלל אל ה' ער האט געזאגט איך האב געדאווענט פארן אייבערשטן וכתיב בתריה, וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא. פרעגט די גמרא, איז דא א ענין מאריך צו זיין אינעם דאווענען? איני, ס'איז דאך נישט אזוי. ואמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המאריך בתפלתו, איינער וואס איז מאריך אין זיין תפילה ומעיין בה, און ער קוקט כסדר אריין דערין, סוף בא לידי כאב לב, צום סוף קומט ער צו הארץ-ווייטאג, שנאמר תוחלת ממשכה, א פארלענגערטע האפענונג, מחלה לב מאכט קראנק דאס הארץ. ענטפערט ער, זאגט די ברייתא ווייטער, מאי תקנתא, יעסוק בתורה, שנאמר ועץ חיים תאוה באה, ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. על כל פנים זעהט מען אז לאנג דאווענען איז נישט קיין גוטע זאך, ענטפערט די גמרא, לא קשיא, הא דמאריך ומעיין בה, הא דמאריך ולא מעיין בה. אויב ער איז מעיין בו, ער האלט אין איין אריינקוקן אין זיין דאווענען, און ער טראכט צו זיך ווי שטארק און ווי גוט ער האט געדאווענט, און ווי שטארק לויט דעם וואלט ער געדארפט געהאלפן ווערן, און ער זעט אז ער ווערט נישט געהאלפן, דאס מאכט אים קראנק. אבער טאמער ער איז נישט מעיין דערין, איז עס א גוטע זאך. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חמא ברבי חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, א מענטש זעט ער האט געדאווענט און איז נישט געהאלפן געווארן, יחזור ויתפלל, זאל ער ווייטער דאווענען, שנאמר קוה אל השם חזק ויאמץ לבך, נאכאמאל, וקוה אל השם. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן ארבעה צריכין חיזוק, פיר זאכן דארפן חיזוק, ואלו הן, תורה, לימוד התורה, מעשים טובים, תפילה דאווענען, ודרך ארץ, זאגט רש"י דרך ארץ מיינט יעדע זאך וואס מען טוט, זאל עס זיין ארבעטן, זאל עס זיין לערנען, יעדע זאך וואס א מענטש טוט, כסדר, דארף ער זיך מחזק זיין, און עס טון מיט א פרישקייט. שמועסט די גמרא אויס, תורה ומעשים טובים מנין שנאמר, רק חזק ואמץ, מאוד, לשמור ולעשות, ככל התורה, שמועסט די גמרא אויס, חזק בתורה, ואמץ במעשים טובים. די אלע זאכן איז חזק ואמץ דארף מען זיך שטארקן, תפילה מנין שנאמר קוה אל ה', חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה', מען דארף האפן צום אייבערשטן מיט א שטארקייט, דרך ארץ מנין שנאמר חזק ונתחזק בעד עמנו וגומר. זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני, אז די אידן רעדן זיך אפ צום אייבערשטן ער האט זיי פארלאזט און פארגעסן, פרעגט די גמרא היינו עזובה היינו שכוחה וואס א חילוק? אמר ריש לקיש אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם. אדם נושא אשה על אשתו ראשונה, ס'דא א זאך א מענטש האט חתונה צו א צווייטע פרוי, אבער נאך אלץ זוכר מעשה ראשונה, דאס הייסט אפילו ער האט איבערגעלאזט די ערשטע פרוי געדענקט ער איר נאך, אבער אתה דו דער אייבערשטער, עזבתני, סיי דו האסט אונז פארלאזט, און סיי ושכחתני, האסט פארגעסן פון אונז. אמר לה הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער ענטפערט כביכול פאר זיין טאכטער, פאר די אידן, פאר כנסת ישראל, בתי מיין טאכטער, יוד בית מזלות בראתי ברקיע, איך האב באשאפן צוועלף מזלות אין די הימל, ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלושים חיל, האב איך באשאפן דרייסיג חיל, דאס הייסט דרייסיג הויפטן, ועל כל חיל וחיל בראתי שלושים לגיון, איז רשי מסביר די אלע לשונות וואס אונז זעמיר איז איינס העכער די אנדערע, א סדר אין די מערכת השמים.

די פסוק דארט איז ממשיך התשכח אשה עולה, איז גייט מען דרש'נען אז שות עולה א לשון פון עולה, אמר הקדוש ברוך הוא אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר, קען איך דען פארגעסן אלעס וואס ענק האבן מיך מקרב געווען? אמרה לפניו רבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך, אזוי ווי דו זאגסט יעצט אז דו פארגעסט גארנישט פון אונז, שמא לא תשכח לי מעשה עגל, אפשר גייט אויך ארויסקומען א שלעכטע זאך פון דעם אז דו גייסט געדענקן די שלעכטע זאכן וואס אונז האמיר געטון, אמר לה גם אלה תשכחנה, דאס פארגעס איך יא. אמרה לפניו רבונו של עולם הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך שמא תשכח לי מעשה סיני אפשר קענסטו פארגעסן די מעשה סיני וואס דעמאלטס האסטו אונז אויסגעקליבן און אונז געמאכט פאר די עם הנבחר אמר לה ואנכי לא אשכחך אנכי גייט ארויף אויף אנכי השם אלקיך והיינו דאמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא מאי דכתיב גם אלה תשכחנה זה מעשה עגל דאס פארגעסט די אייבערשטער יא ואנכי לא אשכחך זה מעשה סיני. שטייען אין די משנה, חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת, פלעגן זיך פארזוימען איין שעה פארן דאווענען, מנא הני מילי פון וואנען לערנט זיך עס ארויס, אמר רבי יהושע בן לוי אמר קרא אשרי יושבי ביתך, נאכדעם שטייט עוד יהללוך סלה, קודם איז אשרי יושבי ביתך, מען זיצט אין בית מדרש, א לשון פון שהייה מען פארזוימט זיך, און נאכדעם קומט מען צו צו א מצב אז מען קען זיך שטעלן דאווענען. זאגט די גמרא ווייטער, דאס איז געווען פארן דאווענען, ואמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך לשהות שעה אחת אויכעט אחר תפלתו נאכן דאווענען, שנאמר אך צדיקים יודו לשמך, קודם איז יודו לשמך מען דאווענט, מען לויבט דעם אייבערשטן, און נאכדעם ישבו ישרים את פניך, איז ווייטער די זעלבע לימוד אז ישבו, מען זיצט אין בית מדרש, מען פארזוימט נאכן דאווענען, תניא נמי הכי המתפלל צריך שישהא קודם שעה אחת קודם תפלתו. און ושעה אחת אחר תפלתו, שמועסט די גמרא אויס די ברייתא, עס ברענגט זיך די זעלבע ראיה וואס די גמרא האט פריער געברענגט, קודם תפלתו מנין שנאמר אשרי יושבי ביתך, און נאכדעם שטייט עוד יהללוך סלה, לאחר תפלתו מנין דכתיב אך צדיקים יודו לשמך, און נאכדעם ישבו ישרים את פניך. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן חסידים הראשונים, די ערשטע חסידים היו שוהין שעה אחת, פלעגן זיך פארזוימען איין שעה און מתפללין שעה אחת, זיי האבן געדאווענט א שעה, וחוזרין ושוהין שעה אחת, נאכן דאווענען איז זיי ווייטער געבליבן א שעה. און אזוי האבן זיי געטון דריי מאל א טאג. פרעגט די גמרא וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום, טאמער ס'נעמט זיי גאנצע ניין שעה נאר די דאווענען בתפילה, איז תורתן זייער לערנען היאך משתמרת, וויאזוי קענען זיי קומען זיי אן צו געדענקן דאס לערנען, און מלאכתן היאך נעשית, אלא זאגט די גמרא, מתוך שחסידים הן, תורתן משתמרת, ס'ווערט אפגעהיטן, און מלאכתן מתברכת, ס'ווערט א ברכה אין זייער ארבעט, און ס'איז באקאנט די ירושלמי די לשון איז, תורתן מתברכת, ס'קומט אויך אריין א ברכה אין זייער לערנען.